איך האב געהערט א סיפור פון א חסיד א ידוע וואס האט געהייסן ר' זלמן לייב עסטולין, ער איז געווען א איד א גרויסער תלמיד חכם א בעל מסירות נפש, ער איז אדורך געגאנגען די יסורים אין רוסלאנד, מסירות נפש און ער שפעטער איז ער אנגעקומען אין ארץ ישראל און ער האט געלעבט אין בני ברק. ר' זלמן לייב עסטולין האט דערציילט א סיפור וואס ער האט געהערט פון חסידים, וואס איז געווען אין די זמן פון דעם צמח צדק. ס'איז געווען א איד, ס'איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, נישט געווען קיין חסיד, אבער ער האט געהאט משפחה וואס האבן געוואוינט אין לובאוויטש. ער אליין איז געווען א ליטווישער תלמיד חכם, געזעצן און געלערנט על התורה ועל העבודה, האט געהאט א פעטער אדער א שוועסטער קינד וואס האט געוואוינט אין לובאוויטש, איז ער אמאל איז ער געקומען צו באזוכן זיין משפחה, איז ער געווען אין לובאוויטש אויף א שבת און איז איינגעשטאנען ביי זיין ביי זיין משפחה ביי זיין קרוב וואס האט דארטן געוואוינט אזוי איז געווען אריבער דער שבת כמובן מיט די נושאים וואס מ'האט גערעדט האט מען גערעדט וועגן חסידות מ'האט גערעדט וועגן לובאוויטש מ'האט גערעדט וועגן דעם צמח צדק און דער דער שוועסטער קינד זיינער האט אים געזאגט אז דו ביסט דאך געקומען שוין ביז לובאוויטש איז אפשר וועסטו קומען און זען דעם רעבן דעם צמח צדק הערן א מאמר חסידות שבת נאכמיטאג, דער רבי גייט זאגן א מאמר וועסטו קומען הערן, און ער האט געזאגט אז ער איז נישט אינטערעסירט, ער איז נישט געקומען פאר דעם, ער איז געקומען נאר טרעפן נאר די משפחה, ער וועט בלייבן נישט אינדערהיים, און ס'איז געקומען צו גיין שבת נאכמיטאג. און דער קרוב זיינער איז כמובן געגאנגען אין בית מדרש אין לובאוויטש צו הערן די מאמר חסידות פון דעם רעבן צמח צדק, און ער אליין דער גאסט איז געבליבן אינדערהיים און זיך געזעצט מיט די גמרא לערנען, ער האט אנגעהויבן פרובן לערנען גמרא אבער האט געזען אז זיין קאפ איז אים נישט געווען, ער האט זיך נישט געקענט צוטראגן צו דעם לערנען. ער איז געווען אזוי מבולבל און ער האט גענומען טראכטן צו זיך, אפשר פארט איך בין שוין געקומען דא ביז לובאוויטש, אפשר איך הער טאקע וואס וועט וואס וואס וואס וועט זיין, איך וועל גיין הערן דעם מאמר, הערן וואס ער זאגט, הערן וואס זיי די תורה וואס זיי לערנען, און אזוי איז געגאנגען אהין און צוריק, ביז צום סוף האט ער מחליט געווען אז ער וועט טאקע גיין הערן דעם מאמר, און אזוי האט פארמאכט די גמרא, און ער איז געגאנגען אין בית מדרש, די שול איז שוין געווען פול, געפאקט, א גרעסער עולם, איז ער געשטאנען אזוי ביים טיר אויפן זייט און געפרובט זיך צוהערן הערן וואס דער רבי דער צמח צדק זאגט. אין יענעם מאמר האט דער צמח צדק ארומגערעדט באריכות דעם ענין פון זריעה און נטיעה. ער האט ארומגערעדט דעם גאנצן ענין פון צמיחה ווי דאס איז על פי חסידות, ס'רעדט זיך אין מאמרים, מ'וועט באלד רעדן די פרטים ארום וואס חסידות איז מבאר דעם ענין פון זריעה, און נטיעה און וואס דאס מיינט אין עבודה בנפש האדם. און פלוצלינג הערט ער ווי דער צמח צדק זאגט צווישן די עניינים, דער צמח צדק האט גערעדט בנוגע דעם עניין פון זריעה, האט דער צמח צדק געזאגט אז מען זעט אז מען נעמט א קערעלע, א קליין גרעין, א קליין קערעלע, און מען לייגט עס אריין אין דער ערד, איז פון איין קליינע קערעלע וואקסט אויס פֿיר הונדערט מאל אזוי פיל פון קערעלעך פון תבואה. ער האט מסביר געווען אז דאס איז אלס אין תבואה, אין פירות איז גאר אן אנדערע איכות וכו'. בשעת דער צמח צדק האט געזאגט אט אט די ווערטער, איז אט אט דער איד, דער תלמיד חכם, געזעצן דארטן פון אנגעשטאנען פון אונטן אזוי ביים טיר, און א גרעסער עולם האט זיך געשטופט, כמובן דער רבי האט אים נישט געקענט זען ווי על פי דרך הטבע, אבער צו זיך האט ער אזוי א טראכט געטון און געזאגט עפעס אזא גוזמא אז פון איין קערעלע וואקסט אויס פיר הונדערט קערעלעך, גוזמא בעלמא, און אזוי געטראכט צו זיך אביסל אז ביי חסידים מען זאגט דאך אז די חסידים זיי זיינען בעלי הגזמה, און דא הער איך טאקע אז מען זאגט מיט אזא גוזמא, אלץ איז געווען ביי אים אין די מחשבה פלוצלינג הערט ער ווי דער צמח צדק רופט זיך אפ אויפן קול און זאגט, מ'איז מחשד מיט הגזמה, ס'איז דאך א בפירוש'ער כד הקמח, אזוי שרייבט רבינו בחיי אין כד הקמח אז אויף יעדער גרעין וואקסט פיר הונדערט מאל אזויפיל. האט כמובן דער איד האט געכאפט א ציטער, ער האט גלייך באמערקט אז דער צמח צדק האט רוח הקודש, און כמובן אז דאס האט ביי אים געמאכט א גרויסע א גרויסע התפעלות, א גרויסע הזזה, און שפעטער איז ער טאקע נתקרב געווארן צום צמח צדק און ער האט גענומען לערנען חסידות און גענומען די עניינים גאר אויף א ערנסטן אופן. מען געפינט זיך סיי אין די פרשה בשלח און פארבונדן אויכעט מיט חמשה עשר בשבט, טו בשבט, וואס זיי זיינען ביידע עניינים רעדן ארום דעם עניין פון צמיחה און זריעה וואס מען געפינט אין חסידות אינעם אלטן רבינ'ס מאמר פון היינטיגע סדרה אין תורה אור, וואס ער איז מבאר דעם ענין פון צמיחה, זריעה, אויף גאר א געשמאקן אופן אין עבודת השם, און כמובן דאס איז פארבונדן מיטן זמן וואס מען שטייט אין די טעג פון חמשה עשר בשבט וואס דאס איז דער זמן פון ראש השנה לאילנות. איז אננעמענדיג פון די פרשה ויהי בשלח פרעה את העם איז פאראן א מדרש דער מדרש רבה דא אויפן ארט, דער מדרש זאגט כמה פירושים, וואס איז דאס דער ויהי בשלח פרעה את העם, וואס איז דאס דער דיוק פון ויהי, דער מדרש טייטשט אז ויהי איז מלשון וויי, וויי היי, דאס איז כאילו דער דער דער דער כידוע אז וואו ס'שטייט ויהי איז דאס א לשון פון צער, דאס הייסט אז פרעה האט געשריגן וויי, ער האט חרטה געהאט פון דעם וואס ער האט אוועק געשיקט די אידן. און דער בשלח, וואס איז דאס דער טייטש ויהי בשלח פרעה את העם? זאגט דער מדרש, א געשען איז כמה פירושים אין דעם, איינע פון די פירושים זאגט דער מדרש, אז על זה נאמר אויף דעם ווערט געשריבן, ער ברענגט דעם פסוק אין שיר השירים, שלחיך כפרדס רימונים, אז דער בשלח, דאס איז על דרך ווי ס'רעדט זיך וועגן דעם בש בשלחיך ווי כפ כפרדס רימונים, אזוי ווי א פעלד פון רימונים, א גארטן פון רימונים. און ער איז מסביר אין מדרש, אלס משל אז ס'איז געווען א טאטע וואס האט געהאט א שטיק ערד, א בית כור עפר, און דער טאטע איז געשטארבן און האט געלאזט א ירושה פאר דעם זוהן אט א דעם בית כור עפר, א שטח אדמה, א שטח פון ערד, און דער שטח איז געווען א טרוקינער, א ליידיגער, א פוסטער, ס'איז גארנישט געווען דארטן. דער קינד איז געווען פויל, ער איז געווען א עצלן, און ער האט געטראכט אז ס'איז נישט גארנישט ווערד, און ער האט עס פארקויפט פאר פרוטות, ער האט פארקויפט אט א דעם שטח האט ער עס פארקויפט אויף א זייער א ביליגע פרייז. איז געקומען צו גיין דער קונה, האט געקויפט אט א דעם שטח, און ער האט אין דעם משקיע געווען, און ער האט געאקערט און געזעט און געברענגט וואסער, און ס'איז געווארן פון דארטן א גאנצע פרדס פון רימונים און פון גפן, פון אלע סארטן שיינע אילנות פון אלע פירות, און אט א דער נארישער אינגל פלעגט ארום גיין אט א דעם כרם אט א דעם פרדס ארום און ארום און ער פלעגט שרייען און וויינען וויי וויי פארוואס בין איך געווען אזא שוטה פארוואס האב איך דאס נישט אויסגענוצט ועל דרך זה זאגט דער מדרש אט דאס איז דער ויהי בשלח אז פרעה האט געהאט דעם אידישן פאלק ביי זיך איבער צוויי הונדערט יאר און ער האט נישט אויסגענוצט ווי עס דארף צו זיין ער האט זיך נישט געפירט צו זיי ווי עס דארף צו זיין און דא האט ער זיי אוועקגעשיקט און נאכדעם וואס ער האט זיי אוועקגעשיקט האט דער אייבישטער גענומען דעם אידישן פאלק און ער האט זיי באזעט און געגעבן תורה און מצוות און הר סיני און משכן און די אלע עניינים און ס'איז געווארן א אמת'ער גרעסער גארטן דער דער דער דער דער פרדס רימונים אידן זענען אויסגעוואקסן יע ווי א פעלד פול מיט די שענסטע פרוכט און דאס איז דער ויהי בשלח פרעה את העם אז דער בע פרעה האט האט האט האט גורם געווען לכל זה, דורך דעם וואס ער האט זיי משלח געווען, איז פון דעם פון דעם אוועקשיקן זיי, איז דער אידישער פאלק אויפגעוואקסן, און ס'איז געווארן פון זיי א פ פרדס רימונים, און ס'איז געווארן פון זיי אלערליי סארטן שענסטע ביימער, דעם שענסטן גן פונעם אייבערשטן, און דאס איז דער בשלח פרעה את העם. איז אויף דעם שטעלט זיך אוועק דער אלטער רבי און וויל געבן צו פארשטיין וואס איז דא דער עמק אין דעם ענין א שיינער מדרש א שיינער משל אבער פאראן אין דעם א עמק נפלא וואס אט דער מדרש וויל אונז געבן צו פארשטיין אין דעם פנימיות הענין וואס איז דאס דער גאנצער ענין פון גלות און גאולה וואס אין אט אט דעם משל וואס דער מדרש ברענגט דא ברענגט זיך ארויס דער גאנצער עמק פון וואס איז פארגעקומען דא? פרשת בשלח, דאס איז די פרשת הגאולה. פרשת בא לערנען מיר ווי דער אידישער פאלק גייט ארויס פון מצרים, און דא הייבט זיך אן פרשת בשלח, ווי דער אידישער פאלק ארויסגייענדיג פון מצרים הייבט אן וואקסן, און דער בשלח פרעה את העם, איז אט אט די ווערטער אינעם ערשטן פסוק פון אט אט די פרשה, ברענגט זיך ארויס די גאנצע רייכקייט, דער עומק הענין, ווי אזוי דער גלות, וואס אידן זענען געשטאנען געווען אין גלות די אלע יארן און זענען געווען פארשקלאפט משועבדים לפרעה אין מצרים, נישט נאר אז דאס האט נישט גורם געווען ביי אידן קיין חס ושלום קיין ענין פון ירידה, נאר אדרבה דורך דעם זענען זיי צוגעקומען צו די אמת'ע צמיחה, וואס דאס איז א באווייז פאר אלע אידן בכל הזמנים אין אלע גלות'ן, אז בשעת מען געפינט זיך אין א זמן פון חשך, אין א זמן פון גלות, און ס'איז א ביטערער גלות, און א שווערער גלות, מיט די אלע עניינים, און ס'ווערט שווערער און שווערער, ביטערער און ביטערער, איז לערנען מיר ארויס פון אט אט די פרשה, און פון אט אט דעם ענין, ווי אזוי דער גלות איז בעצם א ענין פון א צמיחה, א זריעה, מיט א צמיחה וואס פון דעם וואקסט ארויס די גרעסטע גילויים. איז אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר, דאס קען מען פארשטיין פון דעם ענין ווי דאס איז גאר בגשמיות. אז אזוי ווי בגשמיות בשעת מען וויל האבן א פרדס רימונים און על דרך זה א כרם של גפנים און על דרך זה די אלע סארטן שבעת המינים שנשתבחו בהם ארץ ישראל מען וויל האבן א פלאץ פול מיט פירות און פירות פירות אילנות וואס זיי ברענגען ארויס א גרויסע צמיחה איז דער אופן העבודה איז אז פריער דארף זיין דער ענין פון חרישה מען צוברעכט דעם קרקע, דערנאך איז דא דער ענין פון זריעה אדער נטיעה, מען נעמט אריין די גרעינים, די קערעלעך און מען לייגט זיי אריין אין דער ערד, און דארטן ווערט א גאנצער זמן וואס דאס ליגט אונטער דער ערד און מען זעט גארנישט, א מענטש וועט גיין און קוקן וואס פארשטייט נישט אינעם גאנצן ענין פון עבודת הגן און עבודת השדה, די איינציגע זאך וואס ער זעט א צובראכענע פעלד, א שדה חרושה, און זרוע אבער ער זעט גארנישט, ס'איז גארנישט פאראן דא, א ליידיגע פעלד. אבער אונטער די ערד ליגן די גרעינים, און די גרעינים די קערעלעך דארפן אדורכגיין עכט א זמן פון פון ריקבון, זיי ווערן פארפוילט, און בשעת זיי ווערן פארפוילט איז אדרבה וואס מען זעט, נישט נאר אז מען זעט נישט קיין צמיחה, מען זעט גאר א ריקבון, ס'איז געווארן פארפוילט, ס'איז אלץ די אלע גרעינים זענען געווארן אויס, און דערווייל איז גארנישט דא. אבער במשך הזמן פון דעם דווקא פון דעם גאנצן ענין, פון דעם וואס די קרקע איז צובראכן געווארן אויף שטיקלעך, און פון דעם וואס מ'האט אריינגעלייגט גרעינים אין דער ערד און ס'איז געווארן א ריקבון, איז דווקא פון דעם ווערט פון דעם א גאנצע צמיחה. און אט אט דא זעט מען דער חילוק צווישן תבואת השדה און תבואת הכרם. אז בשעת דאס איז פארבונדן מיט תבואת השדה, איז דורך אט אט דעם ענין פון די זריעה, ווערט שפעטער א צמיחה, אבער די צמיחה איז לפי ערך די זריעה דאס הייסט אז ס'מער נישט ווי אין כמות, כאמור לעיל אז מ'לייגט אריין איין קליין קערעלע וואקסט ארויס פון דעם פֿיר הונדערט מאל אזויפיל פון גרעינים, און דאס איז א כמות גאר שלא בערך, אבער סוף כל סוף דער איכות איז דער זעלבער איכות. לייגסט אריין קערעלעך און דו באקומסט קערעלעך, דאס איז וואס מען זעט בשעת ס'רעדט זיך וועגן תבואת השדה, וועגן חיטה און שעירה. בשעת אבער ס'רעדט זיך וועגן אילנות, יא אילנות פירות, אט דארטן זעט מען אז ס'נעמט גאר אסאך א לענגערע צייט, אין תבואה ווי די גמרא זאגט אז דורך נ ב יום, צוויי און פֿופֿציק טעג, קען מען שוין באקומען די תבואה פון שעירים על כל פנים חיטים, יעס, ס'איז די נעמט נישט קיין סאך צייט ווייניגער ווי צוויי חדשים, מה שאין כן בשעת ס'רעדט זיך וועגן ביימער נעמט עס כמה וכמה שנים, דארף מען אדורך גיין שני ערלה און און און און און נטע רבעי, און חוץ פון דעם ס'איז פארהאן ביימער וואס נעמט יארן לאנג ביז ס'וואקסט ארויס פון דעם די פירות, ביז ווי ס'ברענגט זיך אראפ די גמרא אין תענית דארטן בנוגע אז ס'איז פארהאן ביימער, וואס ס'נעמט שבעים שנה, צדיק כתמר יפרח, עס ברענגט זיך פון זוהר, אז ס'איז דא א סוג תמרים וואס קען נעמען שבעים שנה ביז ס'וואקסט ארויס די פירות. אבער דאס דאס איז טאקע דער ענין, אבער בשעת ס'וואקסט ארויס פירות פון א אילן, ס'נעמט טאקע מער צייט, און ס'דארף מער יגיעה, אבער דעמאלט וואקסן ארויס פירות גאר אין אן אופן, סיי אין כמות, סיי אין איכות, ס'איז גאר אן אנדער מהות. דעם גרעין, א קערעלע איז געווען א טרוקענע, א הארטע, האט נישט קיין טעם, האט נישט קיין ריח. בשעת ס'איז ארויסגעוואקסן א בוים, איז ארויסגעוואקסן א אילן מיט פירות, זיסע, געשמאקע פרוכט, וואס האבן אין זיך אלע טעמים מיט די אלע ריחות, וואס דאס איז די, דאס איז דער ענין פון פירות אילן, להחיות בהם נפש כל חי, דאס ברענגט א חיות און א עידון און א תענוג, און מ'עסט און טאקע בשעת א מענטש עסט פירות, פירות אילן עסט מען לשם עידון ותענוג, ווי ס'ברענגט זיך אין שולחן ערוך, אין די הלכות פון ברכת הנהנין. אויף דאס זאגט דער אלטער רבי, אז דאס איז דער עניין אין עבודת השם, דער עניין פון גלות און גאולה, וואס דאס איז דער רמז אין די פרשה און אין די מדרש. אז דער אידישער פאלק, עם ישראל, איז געווען אין מצרים. זייענדיג אין מצרים, זענען זיי געווען דאס אזוי ווי קערעלעך. זענען זיי געלעגן אין א פלאץ, א טונקעלע פלאץ, ערוות הארץ, פרעה האט אויף זיי פארדעקט, פרעה האט זיי פארשקלאפט פארהארעוועט אין א מצרים ערוות הארץ עבודת פרך איז געווען א גאנצע שבירה אזוי ווי מ'זאגט אין די קרקע ס'ווערט א שבירה מרפי ארעא ס'איז געווען א שבירת הגוף עבודת פרך שמפרכת את הגוף דער צובראכן דעם אידישן גוף און צובראכן דעם אידישע נשמה אויכעט וואס אידן זענען געווען דארטן פארוואנדלט אין מצרים אין דעם חשך פון ערוות הארץ ביז ס'איז געווארן א מעמד ומצב וואס אידן זענען געפאלן שפל המדריגה אבער פון דעסוועגן, דאס איז אלץ בחיצוניות. אבער דווקא אין אטא דעם חשך, אין אטא דעם העלם והסתר פון גלות, איז געווען דעמאלט נתגלה געווארן דער אמת'ער עומק פון א אידישע נשמה. אדורך דעם וואס איז געווען דער ותעל שועתם אל האלוקים ויזעקו, אידן האבן געשריגן צום אייבערשטן, און ס'איז געווען דער ויאמן העם, ווי ער זאגט אין מדרש אז בזכות האמונה נגאלו אבותינו, אז אז צוזאמען מיט די אלע פארשקלאפונג און די אלע ביטערע גזירות וואס פרעה האט געמאכט, איז אידן זענען געבליבן שטארק אין אמונה, און נישט נאר דאס, ס'איז געווען די כמה עניינים ולא שינו את שמם את לשונם את מלבושם, און דערנאך איז געווען דער עניין ווי די אידישע פרויען, ווי ס'ברענגט זיך אין די מדרשים, וואס זיי האבן מעורר געווען ביי די ביי די ביי די מענער, און זיי האבן פועל געווען אז ס'זאל זיין כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, איז וואס איז געווען אז דווקא אין אטא דעם גלות איז געווען אטא די זריעה וואס דאס האט ארויסגעברענגט שפעטער די צמיחה. און דאס איז וואס ער זאגט אין מדרש, ויהי בשלח פרעה את העם, אז שלחיך כפרדס רימונים, אז אט אט דאס וואס פרעה נאכדעם האט ארויסגעשיקט דעם אידישן פאלק פון מצרים, איז גאר נתברר געווארן אז דא איז געוואקסן פירות און פירי פירות, א אילן פון די גרעסטע שענסטע געשמאקסטע פירות פונעם אידישן פאלק, וואס איז געקומען דווקא דורך אט אט די העלמות והסתרים, און ווי ס'איז מבואר אין חסידות, דער אלטער רבי איז מבאר אז דאס איז אויכעט דער עומק אין דעם פסוק, דער פסוק זאגט ויהי בשלח פרעה את העם, זאגט דער אלטער רבי אז דער טייטש איז אז פרעה היה משלח בהם פירות וענפים, דאס הייסט אז בשלח פרעה את העם מיינט אז פרעה ער האט גורם געווען, דורך דעם וואס ער האט זיי געמאכט אט דעם גאנצן העלם והסתר האט ער ארויסגעברענגט ביי אידן, על דרך ווי מען זאגט בנוגע פירות, ווי דער באוואוסטער מדרש אז בשעת דו נעמסט א גפן און דו קוועטשט עס אויס איז דווקא דורך די דריכה דעם קוועטשן קומט ארויס פון דעם דער יין המשמח אלקים ואנשים על דרך זה אין זית בשעת מען קוועטשט אויס דעם זית ווי דריכה בגת מיט די גאנצע עבודה וואס איז דא בבית הבד בנוגע צו זית וואס אויך שווערע עבודה איז דורך דעם איז כשכותשים אותו מוציא את שמנו דער דער דער אמת'ער שמן קומט ארויס דווקא דורך דעם וואס מען צוברעכט און כותשים דעם זית, און על דרך זה ביים אידישן פאלק, אז אט אט דער גאנצער העלם והסתר פון פרעה אין די אלע ענינים, דווקא דאס משלח בהם פירות וענפים, אט דאס האט געמאכט זאל אויסוואקסן אט אט דער אילן, אָט דער אילנא דחיי, דער עץ החיים פון דעם אידישן פאָלק, וואָס זיינען אויסגעוואָקסן מיט די אַלע גרויסע מעלות, נישט נאָר זיי אַליין זיינען צוגעקומען צו די גרעסטע מעלות און גילויים, נאָר זיי האָבן אויכעט אַרויסגענומען די ניצוצות הקדושה, ווי ס'איז מבואר אין חסידות, אַז דורך דעם וואָס אידן זיינען געווען אין מצרים האָבן זיי דאָרטן געטאָן זייער עבודה, אין מצרים האבן זיי ארויסגענומען די ניצוצות הקדושה וואס איז געלעגן אין מצרים, וואס די ניצוצות קומען פון גאר א הויכן ארט אין קדושה, וואס איז געפאלן גאר אין א נידעריגן ארט אין סטרא אחרא, און דורכדעם וואס אידן זענען ארויס פון מצרים האבן זיי מיטגענומען דעם רכוש גדול פון אט אט די ניצוצות, און דורכדעם האבן זיי געברענגט גאר א גרויסער גילוי אלוקות בעולמות. און דאס זאגט דער אלטער רבי, דאס איז דער ענין פון יעדער גלות, יעדער חשך וואס מען זעט אויף דער וועלט, אז בשעת מען גיט א קוק ארום אויף דער וועלט און מען זעט אז ס'איז דא א חשך כפול ומכופל, און מען געפינט זיך אין זמן הגלות, און מען געפינט זיך לכאורה פארשקלאפט און פארהארעוועט, מען איז צווישן די פעלקער אין חוץ לארץ אין כל מיני מדינות, און מען איז די אלע ענינים פון חשך און דעם ביטערן גלות פון דעם עבודת פרך, איז א איד חס ושלום טאר ביי זיך נישט אראפפאלן, נאר ער דארף פארשטיין אז דער גאנצער ענין פון דעם גלות איז אז דורך דעם וואס אידן געפינען זיך אונטער אומות העולם, דורך דעם וואס אידן געפינען זיך אין עולם הזה הגשמי אין זמן הגלות, און פון דעסטוועגן איז מען זיך מתגבר מיט אתכפיא און אתהפכא, דאס הייסט אז מען נוצט די אלע עניני עולם הזה אז צו דינען דעם אייבערשטן, אויף מאכן א ברכה פאר'ן עסן און נאכ'ן עסן, ובשעת מען טוט אין די עניני עסק טוט מען דאס לשם שמים, און בשעת א איד זאגט א פסוק תורה אין חשך הגלות, און א איד גייט אין גאס און ער חזר'ט תורה משניות בעל פה, און ער זאגט א ווארט פון תורה וכיוצא בזה, יעדער פעולה וואס א איד טוט אין זמן הגלות, איז דאס בדוגמת א זריעה, ווי די גמרא זאגט,

דינען דעם אייבערשטן אין זמן הגלות, און ער ברעכט זיין יצר הרע און ברעכט דעם נפש הבהמית, און ער שטייט שטארק אין זיין עבודת השם, אויף נוצן די ענייני עולם הזה אויף דינען דעם אייבערשטן דורך דעם, און אויף און אויף און אויף און אויף ווערן נענטער צום אייבערשטן דורך דעם, איז דעמאלט ווערט נתקיים וואס ער זאגט אין אט דעם פסוק ויהי בשלח פרעה את העם, אז פרעה, יא דווקא פרעה וואס דאס איז דער גרעסטער עומק פון חשך פון עולם הזה, ער איז דער וואס העלפט ארויס אידן בשלח אז זיי זאלן קענען צוקומען צו דעם שלחיך כפרדס רימונים אז זאל אויסוואקסן אט די אלע גילוי אלקות דעם גרעסטן אור עליון וויבאלד דער אייבישטער וויל צוקומען צו דעם גרויסן גילוי פון דעם גאולה וואס מיר אלע ווארטן אויף דעם גרויסן גילוי פון פון פון דעם אור הגאולה וואס וועט זיין אט אט איז כדי צו דורך צוקומען צו אט דעם אויף דעם גייט דורך דער גאנצער גלות און בשלח פרעה את העם און דווקא דורך דעם וואקסט ארויס די פירות וענפים די שענסטע און די בעסטע פירות אט דער נקודה איז דאך די נקודה פון ט"ו בשבט אט דאס איז דער דער יום טוב דער ראש השנה לאילנות וואס מען פרעגט דאך די שאלה, פארוואס טאקע מאכט מען א גאנצע יום טוב און א גאנצע טאראראם א גאנצע שמחה בנוגע צו ראש השנה לאילנות, פארוואס מאכט מען עס נישט פון אנדערע עניינים, דווקא ראש השנה לאילנות, איז אט דאס איז טאקע דער ביאור, אז דער נקודת הענין וואס מען זעט אין דעם ענין אילנות, יא דווקא אט א דער ענין אז מען נעמט א גרעין און מען שטעלט עס אריין באדמה און ס'נעמט צייט און דערוויילע זעסטו לכאורה אז זעסט נישט קיין קיין גילוי נאר אדרבה מען זעט גאר א חשך כפול ומכופל איז דווקא פון אט אט דעם ענין פון אט אט דעם זריעה און די נטיעה און די יגיעה הזורעים בדמעה וברינה יקצורו פון דעם וואקסט ארויס דער גרעסטער גילוי פון אור הגאולה אמאל האב איך געהערט א מעשה שהיה וואס איז געווען אין רוסלאנד, און דאס האב איך געהערט פון פון פון איינע פון די משפחה, ס'איז געווען א משפחה, ס'איז דא א באוואוסטע משפחה, א גרויסע משפחה אין לובאוויטש, משפחת שגאלוב, זייער טאטע, זיידע, רבי אלחנן שגאלוב איז געווען פון די גרויסע חסידים בעלי מסירות נפש, וואס וואס מ'האט אים צוגעכאפט, מ'האט אים צוגענומען אין נאך אין תרצ"ח, בשעת מ'האט צוגענומען די גרויסע חסידים, און רחמנא ליצלן פארשיקט אין סיביר, מ'האט אים געהארגעט על כל פנים, און געבליבן די אלמנה מיט מיט אסאך קינדער, און זי איז געבליבן אליין, און זי האט ברוך השם מאריך ימים געווען, איך האב איר נאך איך האב איר נאך זוכה געווען צו קענען, און זי האט געוואוינט אין אין ניו יארק אין קראון הייטס, זי האט איבערגעלעבט דעם הונדערט יאר, ואריכות ימים שנים טובות, און אוועקגעשטעלט הונדערטער און טויזענטער אייניקלעך און אור אייניקלעך, על כל פנים איז איך האב געהערט די מעשה, דעם סיפור גאר א אינטערעסאנטער, דערציילט אז ס'איז געווען אין די תקופה אין די שווערע צייטן אין רוסלאנד, איז געווען א זמן וואס זי איז געווען אליין נעבעך א אלמנה מיט אסאך קינדער איבערגעלאזט, און זי האט געדארפט האבן וואו צו וואוינען, זיי האבן געוואוינט עפעס אין א אין א שול אין עזרת נשים, פאר משך זמן האבן זיי זיך געדארפט דארטן זיך געדארפט באהאלטן און וואוינען. כדי צו האבן עפעס וואס צו עסן, האבן עפעס אביסל עפעס א וואס פרנסה, קענען קענען קענען געבן די קינדער וואס צו עסן, איז אין דעם אין דעם אין יענעם שול איז געווען פון דרויסן אזא חצר, איז אין יענעם חצר האט זי איינגעזייט אביסל קארטאפל, כדי זי זאל האבן שפעטער פאר זיך אליין געבן צו עסן די קינדער, עס איז געווען הונגער יארן, שווערע יארן פון רוסלאנד פון די מלחמה יארן און קענען געבן די קינדער עסן אויכעט עפעס קענען פארקויפן האבן עפעס וואס צו וואס קענען אויפהאלטן דעם די משפחה דארטן האבן געלעבט צוויי משפחות האבן געלעבט אין די זעלבע שול האבן זיי צוטיילט אט א דעם גארטן אט א דעם שטח האלב האט געלעבט די משפחה שגאלוב האט געהאט דארטן זייער פעלד, און די אנדערע משפחה האט געהאט דעם צווייטן האלב פון דעם חצר, וואס זיי האבן איינגעזייט זייערע ירקות דארטן אין יענעם ארט. דערנאך איז געווען עפעס איין טאג, איז געקומען צו גיין, און מען האט זיך דערוואוסט אז זיי קומען צו גיין דארטן די פון די פון די מלוכה, פון די ממשלה, זיי קומען, זיי ווילן צונעמען פון שול די אלע זאכן. בקיצור, מען האט געדארפט אינמיטן נאכט האט מען געדארפט אריינגיין אין שול און ראטעווען די ספרים די ספר תורות, און די איינציגע ברירה איז געווען צו קענען גיין, האט מען געדארפט פון קריכן פון פענסטער כדי, מען האט געדארפט עס טון מיט א גאר א באהאלטענעם אופן, האט מען געדארפט קריכן אריין און ארויס פון פענסטער, און מען האט געדארפט טרעטן אויף יענעם גארטן. איז ממילא האבן די חסידים וואס האבן זיך פארנומען מיט דעם אויף צו קענען טון די גאנצע ארבעט, האבן זיי געבעטן רשות, איז די אנדערע משפחה האבן נישט געוואלט געבן רשות, וואס הייסט זיי האבן דארט נעבעך איינגעזעט א גארטן פול מיט ירקות און ס'וועט אלץ ווערן חרוב אין איין נאכט, מ'וועט גיין אריין ארויס אריין ארויס מ'וועט טרעטן אויף אלץ און ס'וועט אלץ חרוב ווערן. אבער די רעבעצין שגאלוב, מאריאשע שגאלוב האט זי געהייסן, נאר זי האט. געלאזט אז מען זאל דורכגיין וואס הייסט מען דארף ראטעווען די ספרים וואס א שאלה איז א גאנצע נאכט און מען אריין ארויס און ארויסגעשלעפט די ספר תורות מיט ספרים מיט זאכן איז געגאנגען דורכן פענסטער אראפגעקראכן אויפן גארטן און כמובן מען האט געטראטן אויף אלע ירקות אויף אלע זאכן וואס האט געהאט און אויף מארגן אינדערפרי איז געווען ערד מען האט גארנישט געזען פון די גאנצע מעשה איז גארנישט געבליבן נו אבער אזוי איז געווען דער מצב וואס איז וואס איז דא און דערוויילע איז געקומען דער ווינטער, עס איז געווען, עס איז אריבערגעגאנגען עפעס אפאר עטליכע חדשים, עס איז אריבערגעגאנגען, איך ווייס נישט פונקט דעם זמן, די זמנים, אבער עטליכע וואכן אדער חדשים בשעת מען האט געקענט עפענען זען וואס טוט זיך, איז נתגלה געווארן, נתברר געווארן, אז ביי דעם חצר פון דעם שכן איז געוואקסן אזעלכע דאריטשקע קליינטשיגע קארטאפעלעך, און ביי שגלוב אין דעם פעלד, פון דרויסן האט מען גארנישט געזען, אבער מ'האט גענומען גראבן זען אפשר איז דא עפעס אונטער דער ערד, אפשר עפעס געבליבן, מ'האט גענומען גראבן אונטער דער ערד האט מען געטראפן גרויסע קארטאפלעך, גרויסע ירקות, ס'איז געלעגן אונטער דער ערד, ס'איז געוואקסן, און ס'איז נישט סתם געוואקסן, נאר ס'איז געוואקסן גאר מיט א שפע גדול, און דאס איז געווען דווקא בזכות זי האט זיך מוסר נפש געווען אז מ'זאל קענען ראטעווען די ספרים און די ספר תורות, דער אייבישטער געהאלפן אז אונטער דער ערד איז צוגעוואקסן מיט די גאנצע מיט די גאנצע ברייטקייט. ווי דאס איז די נקודה וואס מען זאגט בנוגע דעם יום טוב פון חמשה עשר בשבט, און דאס איז דער עומק אויכעט בנוגע דעם ענין פון פון פון וואס מען זאגט בנוגע שבת פרשת בשלח און השגחה פרטית אז ט"ו בשבט פאלט אויס אין דעם זמן פון פרשת בשלח, און דאס איז דער רמז וואס די פרשה דערציילט אונז, אז מען דארף וויסן זיין אז בשעת מען געפינט זיך אין חשך הגלות, דארף מען וויסן זיין אז יעדע מצוה וואס מען טוט היינט, יעדע מעשה טוב, דאס איז אזוי ווי א גרעין וואס מען לייגט אריין אין דער ערד, און קען זיין אז בשעת מעשה זעסט נאר א גרעין, און נישט נאר דאס, ס'גייט אדורך א רקבון, און ס'איז א ביטערער חשך, און עס איז העלם והסתר, און מען זעט נישט, אבער פון דעם אלעם וואקסט ארויס דער גאנצער, דער אילן, און דער פירות עץ פרי עושה פרי למינו, און דאס איז די גרעסטע גילויים פון משיח'ן וואס אט אט וועט מען נאר זען בגילוי. זאל דער אייבישטער טאקע העלפן אז זייענדיג אין אזא זמן וואס מען שטייט אין די זמן חמשה עשר בשבט און דעם זמן פון שבת פרשת בשלח און ס'איז בהמשך אויכעט צו די טעג פון י' שבט וואס דארט איז דאך ידוע דער מאמר פון באתי לגני אחותי כלה דעם גן זאל מען זוכה זיין זען דא למטה אין דער וועלט זאל נתגלה ווערן אט דער גן אט דער פרדס, אט דער ענין וואס ס'שטייט אין די פסוקים פון תנך, אז זאל מען זען דעם פרי עץ תואר דעם דעם דעם דעם דעם יצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה, זאל אויסוואקסן דער אור הגאולה, און בשלח פרעה את העם, מיטן און צוזאמען מיטן און די אלע ניצוצות הקדושה, און זאל זיין ווי ס'שטייט אין היינטיגע פרשה, דער תביאמו ותטעמו, מלשון נטיעה, בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדני כוננו ידיך ה' ימלוך לעולם ועד, און די מלוכה פון דעם אייבערשטן וועט זאל נתגלה ווערן בעולם, אין דעם גרעסטן פארנעם מען זאל זען טאקע דעם אור הגאולה במהרה בימינו תיכף ומיד ממש.